בעזרת השם יתברך, מסכת סוכה, דף י ד. מ'הייבען אן דף י ד, עמוד א' אינמיטן די בלאט ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, מסככין בנסרים דברי רבי יודא, רבי יודא זאגט אז מ'מעג צודעקן א סוכה אויך מיט ברעטער, ס'מוז נישט זיין מיט דינע סכך, נאר ממש ברעטער איז אויך גוט, מ'וועט זען אין די גמרא וואס מיינט א ברעט, ורבי מאיר אוסר, רבי מאיר קריגט זיך, און ער זאגט מ'טאר נישט צודעקן די סוכה מיט ברעטער, און מ'וועט אויך זען אין די גמרא וואס די טעם. זאגט יעצט די משנה, נתן עליה נסר שהוא רחב ארבעה טפחים, טאמער איינער האט ארויפגעלייגט א ברעט אויף די זייט פון די סוכה וואס איז ברייט פֿיר טפחים, כשרה איז די סוכה כשר, ובלבד שלא ישן תחתיו, די עיקר איז אז מען שלאפט נישט אדער מען עסט נישט, ס'טייטש מען איז נישט אונטער דעם ברעט? וואס איז פשט פון דעם? איז אזוי, בעצם איז דא א דין וואס מען וועט זען יעצט, אין די המשך הסוגיא אז טאמער מען נעמט פסול'ע סכך וואס איז ברייט פיר טפחים און מען לייגט עס אינמיטן די סוכה וואס דאס לויפט די גאנצע לענג פון די סוכה איז די דין איז די גאנצע סוכה איז פסול נישט נאר אונטער די פיר טפחים פון פסול'ע סכך נאר די גאנצע סוכה ווערט פסול מיט דעם דאס איז ווען מען לייגט עס אינמיטן די סוכה וואס אבער טאמער מען לייגט עס נישט אינמיטן די סוכה נאר מען לייגט עס ביי די זייט פון די סוכה לעבן די וואנט דעמאלטס האבן מיר דאך שוין געזען איז דא א דין פון דופן עקומה דופן עקומה איז טייטש אז די ערשטע פיר אמות נאך די וואנט, ס'טייטש די סכך, די ערשטע פיר אמות לעבן די וואנט, האט נאך א דין פון דופן עקומה, ס'טייטש אפילו ס'וועט דארט זיין פסול'ע סכך, וואס ווייניגער פון פיר אמות, קוקט מען אן די וואנט, כאילו די וואנט בייגט זיך איין ביים דאך, ס'טייטש מ'קוקט אן די דאך כאילו ס'איז א חלק פון די וואנט, און ממילא איז די סוכה נאך כשר. איז דאס זאגט דא די משנה, אז טאמער מ'לייגט. פסול'ע סכך א ברעט פון פיר טפחים, וואס מ'וועט זען אין די גמרא אז דאס איז לויט די דעה אז דאס איז פסול'ע סכך, דהיינו אז מ'לייגט פסול'ע סכך פיר טפחים לעבן א וואנט, איז אפילו אין הכי נמי אז די סוכה איז כשר, פארוואס ווייל לעבן די וואנט מעג זיין פיר אמות פסול, און דא איז נאר פיר טפחים פסול, פון דעסט וועגן אונטער דעם טאר מען נישט שלאפן. ווייל ווי נישט ווי, דאס איז פסול'ע סכך, ס'האט א דין פון א דופן עקומה, ס'האט א דין פון די וואנט אליין, אבער פסול איז דאס, און ממילא טאר מען נישט שלאפן אונטער דעם. זאגט די הייליגע גמרא, אמר רב, האט רב מפרש געווען פשט פון אונזער משנה, זאגט רב, מחלוקת בנסרים שיש בהן ארבעה, די מחלוקת דא איז, ברעטער וואס זענען ברייט לפחות פיר טפחים, דרבי מאיר אית ליה גזירת תקרה, ורבי יהודה לית ליה גזירת תקרה. ס'טייטש אזוי וואס איז די מחלוקת ר' מאיר ר' יודא? איז רב מפרש אז בעצם לאמער אריינטראכטן וואס איז די פראבלעם צוצודעקן א סוכה מיט ברעטער? פארוואס זאל מען נישט נעמען נישט נאר ברעטער ממש א גאנצע א ברייטע שטיקל האלץ צודעקן די סוכה מיט דעם? האלץ איז דאך א זאך וואס איז נישט מקבל טומאה ס'איז גידולו מן הארץ לכאורה איז ס'כשר'ע סכך פארוואס דארף מען טאקע האבן די דינע שטיקלעך די קאנען וואס אונז נוצן מיר אויף סכך? נאר וואס דען? האלט ר' מאיר אז א יעדע ברעט וואס איז ברייטער פון פֿיר טפחים איז דא א גזירת תקרה, וואס טייטש, שטייט דאך אין פסוק בסוכות תשבו שבעת ימים א מענטש דארף ארויסגיין פון זיין שטוב און אריינגיין א סוכה, און טאמער מ'עט לאזן צודעקן א סוכה מיט ברייטע שטיקער האלץ ברייטער פון פֿיר טפחים, וואס נארמאל אמאליגע צייטן האט מען צוגעדעקט טאקע הייזער מיט ברעטער פון פֿיר טפחים, און ממילא פשט אז מאכסט די סוכה פונקט ווי א הויז, איז איבער א יאר העט א מענטש מאכן זין וואס דארף איך בויען א סוכה כ'בלייב אין דערהיים, איז כדי א מענטש זאל דאס נישט זאגן, האט ר' מאיר געהאלטן מען טאר נישט צודעקן א סוכה מיט ברעטער, און דאס איז טאקע די טעם פון ר' מאיר אונזער משנה, ר' יודא האלט מ'איז נישט גוזר, וואס טייטש חכמים האבן נישט געמאכט אזא גזירה, און פאר דעם זאגט ר' יודא אז אפילו א ברעט וואס איז ברייטער פון פיר טפחים איז אויך נישט קיין פראבלעם, אבל אבער זאגט רב, בנסרים שאין בהם ארבעה, דברי הכל כשרה. ס'טייטש א ברעט ווייניגער פון פיר טפחים, דא זאגט רב איז ר' מאיר אויך מודה אז ס'כשר, ווייל די גזירת תקרה איז נאר פון פיר טפחים אויף ארויף, ווייל דאס איז געווען די ברעט וואס מ'האט זיך באנוצט ביי שטיבער, אבער ווייניגער פון דעם איז כשר לויט יעדעם. אזוי איז רב דא מפרש די מחלוקת, ושמואל אמר, שמואל קריגט זיך, זאגט שמואל, בשאין בהן ארבעה מחלוקת, די מחלוקת צווישן ר' מאיר ר' יודא איז ביי ברעטער וואס איז קלענער פון פיר, אבל יש בהן ארבעה, א ברעט וואס איז שוין ברייט פיר טפחים, דברי הכל פסולה, איז ר' יודא אוודאי אויך מודה אז ס'דא ביי דעם א גזירת תקרה, ווייל דאס איז די ברעט וואס מ'האט צוגעדעקט נארמאלע הייזער, און דערפאר איז יעדער מודה ביי אזא ציור אז די סוכה איז פסול. פרעגט די גמרא איך פארשטיי נישט, די מחלוקת איז ביי ווייניגער פון פיר? וואס טייטש ווייניגער פון פיר? אין בהן ארבעה ואפילו פחות משלושה, הא קנים בעלמא נינהו, וואס טייטש אפילו א קליינטשיגע ברעט? ווייניגער פון דריי טפחים א קליינע ברעט לאמיר זאגן א א ברעט וואס איז ברייט א טפח א צווייגל, איז דארט עסטו מיר זאגן דא א מחלוקת ר' מאיר ר' יודא? אונז ווייסט מען דאך פסולת גורן ויקב האמיר געזען אז נארמאל דעקט מען צו א סוכה מיט צווייגעלעך, מיט העלצעלעך, מיט בלעטעלעך, וואס זאל נאר נישט זיין, אבער אוודאי קלענער פון פיר קען נישט זיין אז ס'איז א מחלוקת, נאר וואס דען אמר רב פפא, איז רב פפא מסביר דא די שיטה פון שמואל, זאגט אזוי הכי קאמר, שמואל האט אזוי געמיינט צו זאגן, יש בהן ארבעה דברי הכל פסולה, טאמער די ברעטער זענען גרעסער פון פיר, איז יעדער מודה אז די סוכה איז פסול, פארוואס? ווייל דאס איז געווען די ברעט וואס מ'האט זיך באנוצט ביי נארמאלע שטיבער, דערפאר איז עס פסול ביי א סוכה, גזירת תקרה, פחות משלושה, א ברעט וואס איז קלענער פון דריי, דברי הכל כשרה, איז יעדער מודה אז די סוכה איז כשר מאי טעמא? קנים בעלמא נינהו, ווייל ס'איז פשוטע שפענדעלעך ס'איז פשוטע צווייגעלעך דאס איז דאך געהעריג א נארמאלע סוכה, כי פליגי ווען איז די מחלוקת? משלושה עד ארבעה, פון דריי ביז פיר, וואס טייטש ברעטער וואס זענען גרעסער פון דריי אבער קלענער פון פיר, דארט איז די מחלוקת, מר סבר, ר' יודא האלט, כיוון דליתנהו שיעור מקום, לא גזרינן, ר' יודא האלט א חשוב'ע פלאץ איז א שטח פון פיר טפחים, מ'זעט דאך ביי רשות יחיד ביי כרמלית האט מען שוין געזען, דאס איז א שיעור א רשות יחיד איז נאר וואס איז גרויס פיר טפחים א כרמלית איז נאר פיר טפחים, און דערפאר דא אויך, די גזירת תקרה איז נאר א ברעט פון פיר טפחים, ומר סבר, ר' מאיר איז מער מחמיר ר' מאיר האלט, כיוון דנפקי להו מתורת לבוד גזרינן, אונז ווייס מען דאך לבוד, אז מ'קוקט אן צוויי זאכן אז זאלן זיין מחובר, איז נאר ווייניגער פון דריי טפחים, ממילא זאגט ר' מאיר א ברעט וואס איז ווייניגער פון דריי טפחים, דארט האט מען נישט גוזר געווען א גזירת תקרה, טאמער ס'איז דריי טפחים און ארויף, היות מ'זאגט שוין מער נישט דא לבוד, טאמער מ'עט אינגאנצן אוועק נעמען די ברעט, עט מען נישט אנקוקן די צוויי זייטן כאילו ס'איז מחובר, און דערפאר דריי טפחים איז די שיעור, און פאר דעם זאגט ר' מאיר אז א ברעט וואס איז ברייט דריי טפחים איז שוין אויך א פראבלעם און ס'איז אויך פסול ס'פסל'ט די סוכה. זאגט אונזער גמרא, תנן, די גמרא ברענגט א ראיה פון אונזער משנה, כשיטת שמואל, מ'האמיר געזען ביי אונזער משנה, נתן עליה נסר שהוא רחב ארבעה טפחים כשרה, ובלבד שלא יישן תחתיו, אז טאמער מ'האט געלייגט א ברעט פון פיר טפחים, די סוכה איז כשר האט מען געזען אלס דופן עקומה, אבער די עיקר איז מען שלאפט נישט אונטער דעם ברעט. זאגט די גמרא אזוי, בשלמא לשמואל, דאמר בשאין בהן ארבעה מחלוקת אבל יש בהן ארבעה דברי הכל פסולה, לויט שמואל אז יעדער איז מודה אז א ברעט פון פיר איז א פראבלעם, און די מחלוקת איז נאר צווישן דריי מיט פיר, וועלן מיר דאס רופן ביי דריי און א האלב, משום הכי לא יישן תחתיו, פארדעם איז דער דין וואס שטייט ביי אונזער משנה איז לויט יעדעם, אז וואס, אז א ברעט פון פיר איז לויט יעדעם א פראבלעם, און דערפאר טאר מען טאקע נישט שלאפן אונטער דעם, די סוכה איז כשר אלס דופן עקומה אבער אונטער דעם טאר מען נישט שלאפן, אלא לרב אבער לויט רב, דאמר בשיש בהן ארבעה מחלוקת, אבל אין בהן ארבעה דברי הכל כשרה, רב האט דאך מפרש געווען אז די מחלוקת איז ביי פיר און ארויף, ווייניגער פון פיר איז יעדער מודה אז ס'איז כשר, אויב אזוי קומט אויס לרבי יהודה אמאי לא יישן תחתיו, לויט רבי יהודה איז דער ברעט וואס איז ברייט פיר, איז א כשר'ע ברעט, ס'איז א כשר'ע סוכה, און פארוואס זאל מען נישט שלאפן אונטער דעם? ענטפערט די גמרא, אין הכי נמי, מי סברת דברי הכל היא, סיפא אתאן לר' מאיר, טאקע די סיפא אין אונזער משנה גייט כשיטת ר' מאיר, אז אפילו ר' מאיר וואס זאגט אז א ברעט פון פיר איז א פראבלעם, פון דעסט וועגן ווען מען לייגט עס ביי די זייט, איז נישט קיין פראבלעם ווייל אונז האבן דאך די דין פון דופן עקומה, אבער אונטער דעם טאר מען נישט שלאפן. זאגט די גמרא נאך א ראיה כשיטת שמואל. תא שמע, מ'האט מיר געלערנט אין א ברייתא, שני סדינין מצטרפין, סדין דאס איז א ליילעך, וואס א ליילעך איז פסול מען טאר נישט צודעקן א סוכה מיט א ליילעך ווייל ס'איז מקבל טומאה, און מ'האט מיר דאך געזען מען טאר נישט צודעקן א סוכה מיט א זאך וואס איז מקבל טומאה. חוץ פון דעם האבן מיר אויך אויסגעשמועסט אז טאמער ס'איז דא פסול'ע סכך פון פיר טפחים אינמיטן די סוכה וואס לויפט די גאנצע לענג פון די סוכה, פסל'ט עס אפ די גאנצע סוכה, און במילא דא אז א מענטש נעמט צוויי סדינים צוויי ליילעכער, וואס יעדע ליילעך פאר זיך איז קלענער פון פיר טפחים, און ממילא טאמער מ'עט נעמען א ליילעך וואס איז קלענער פון פיר טפחים לייגן אינמיטן די סוכה וואס לויפט די גאנצע לענג פון די סוכה, פסל'ט עס נאכנישט די סוכה, אבער ביי צוויי ליילעכער וואס יעדע ליילעך איז טאקע קלענער פון פיר טפחים, אבער צוזאמען טאמער מ'עט זיי מצרף זיין עט עס זיין פיר טפחים, זאגט די ברייתא מען איז זיי טאקע מצרף, און טאקע ביי אזא ציור א מענטש נעמט צוויי ליילעכער איינס לעבן צווייטן וואס יעדעס איינס באזונדער איז קלענער פון פיר צוזאמען איז גרעסער פון פיר, פסל'ט עס די גאנצע סוכה אזוי ווי די דין וואס מען האט געשמועסט. ווייטער אבער זאגט די ברייתא, שני נסרים אין מצטרפין, ר' מאיר אומר אף נסרים כסדינין, ברענגט אונז די ברייתא דאס איז ביי ליילעכער, וואס טוט זיך ביי נסרים ביי ברעטער? ביי ברעטער איז דא א מחלוקת ר' יהודה און ר' מאיר, ר' יהודה זאגט אין מצטרפין, ס'טייטש צוויי ברעטער זענען זיך נישט מצטרף, פארוואס? ווייל ר' יהודה האלט סתם אזוי אז א ברעט איז כשר'ע סכך, און פארוואס עפעס זאל זיך עס מצטרף זיין? מען מעג אוודאי לייגן צוויי ברעטער אינמיטן א סוכה, ווייל דאס אליין איז כשר'ע סכך. ווי פאסט דא א לשון פון אין מצטרפין? עמיר באלד זעהן אין די גמרא, לכאורה וואלט ר' יהודה געדארפט זאגן אז שני נסרים איז סכך כשר, די סוכה איז כשר, וואס טייטש אין מצטרפין? עמער באלד זעהן. אבער ר' מאיר זאגט ניין, ר' מאיר זאגט נסרים איז פונקט ווי סדינים אזוי ווי ליילעכער, ס'טייטש אזוי ווי ליילעכער האט מען געזעהן צוויי ליילעכער זענען זיך מצטרף, איז די זעלבע זאך נסרים ברעטער זענען זיך אויך מצטרף. וואס איז פשט דא פון ר' מאיר? זאגט די גמרא אזוי, בשלמא לשמואל, גאנץ גוט לויט שמואל דאמר, בשאין בהן ארבעה מחלוקת, אבל יש בהן ארבעה דברי הכל פסולה, שמואל האלט אז יעדער מודה א ברעט פון פיר טפחים איז א פראבלעם, די מחלוקת איז נאר ביי דריי א האלב טפחים, אויב אזוי, מאי מצטרפין, וואס מיינט ר' מאיר אז צוויי ברעטער זענען זיך מצטרף, איז פשט איז, מען רעדט דא פון צוויי ברעטער וואס יעדעס איינס איז דריי מיט האלב טפחים, און דאס זאגט ר' מאיר, מצטרפין לארבעה, אז יעדע ברעט פאר זיך איז טאקע א פראבלעם. ס'טייטש ר' מאיר האלט אז מען טאר נישט צודעקן א סוכה מיט ברעטער פון דריי מיט א האלב טפחים, אבער פון דעסט וועגן אז א מענטש נעמט איין ברעט פון דריי האלב טפחים לייגט עס די גאנצע לענג פון די סוכה אינדערמיט פסל'ט עס נאכנישט די גאנצע סוכה, אבער מ'עט נעמען צוויי אזעלכע ברעטער וואס יעדע ברעט פאר זיך איז א פראבלעם און צוזאמען זענען זיי גרעסער פון פיר טפחים, און פיר טפחים פסול'ע סכך אינמיטן א סוכה פסל'ט די גאנצע סוכה, דא זאגט ר' מאיר טאקע די צוויי ברעטער זענען זיך מצטרף אלא לרב, אבער לויט רב דאמר בשיש בהן ארבעה מחלוקת, אבל אין בהן ארבעה דברי הכל כשרה, לויט רב וואס זאגט אז ווייניגער פון פיר איז יעדער מודה אז כשר, מער פון פיר דארט איז די מחלוקת, היכי דמי וואס זאגט דא ר' מאיר אז צוויי ברעטער זענען זיך מצטרף, אי דאית בהו ארבעה, טאמער די ברעטער וואס מען רעדט דא איז גרעסער פון פיר טפחים, ס'איז פיר טפחים אדער גרעסער, למה להו לאיצטרופי, ווי קומט דא אריין ס'איז זיך מצטרף, יעדע ברעט פאר זיך, וואס איז גרעסער פון פיר טפחים קען דאך פסל'ען א סוכה לויט ר' מאיר, ווייל דו נעמסט א ברעט וואס איז ברייט פון פיר טפחים וואס דאס איז א פראבלעמאטישע ברעט פאר זיך לייגסט עס אינמיטן די סוכה פסל'ט עס אפ די גאנצע סוכה אזוי ווי סתם אזוי סכך פסול פון פיר טפחים, ווייטער אי דלית בהו ארבעה טאמער די ברעטער דא זענען ווייניגער פון פיר, און לויט רב האלט דאך יעדער אז א ברעט ווייניגער פון פיר איז כשר'ע סכך, אויב אזוי אמאי, וואס עפעס זאגט רב אז ס'איז זיך מצטרף והא קנים בעלמא נינהו? ס'דאך פשוטע סכך ס'כשר'ע סכך ווי קומט דא אריין זיך מצטרף? ס'פסל'ט? וואס פסל'ט? ס'איז א מחייה'דיגע סוכה ס'א כשר'ע סוכה? ענטפערט די גמרא לעולם דאית בהו ארבעה אז אוודאי קען מען איינזעצן די ברייתא כשיטת רב און דא רעדט מען טאקע פון א ברעט וואס איז גרעסער פון פיר איי א ברעט וואס איז גרעסער פון פיר ומאי מצטרפין וואס זאגט ר' מאיר ס'איז זיך מצטרף? וואס טייטש זיך מצטרף? יעדע ברעט פאר זיך מאכט שוין א פראבלעם פאר די גאנצע סוכה קענסט נעמען א ברעט פון פיר וואס דאס איז פסל'ע סכך לייגסט אינמיטן די סוכה איז די גאנצע סוכה פסול, ווי קומט דא אליין אריין א לשון פון מצטרפין? זאגט רב, מצטרפין לארבע אמות מן הצד, וואס טייטש אונז האבן דאך געזען איז דא א חילוק צווישן אינמיטן די סוכה און ביי די זייט פון די סוכה, אינמיטן די סוכה איז פיר טפחים פסול'ע סכך פסל'ט די גאנצע סוכה, ביי די זייט פון די סוכה לעבן די וואנט האט מען ביז פיר אמות, ווייל ביז פיר אמות איז דא א דין פון דופן עקומה, און ממילא עט רב זאגן דא אז פשט פון די ברייתא איז מען רעדט נישט פון אינמיטן די סוכה, מען רעדט ביי די זייט פון די סוכה, און ר' מאיר זאגט אזוי אז טאמער דו נעמסט די ברעטער וואס יעדע ברעט איז ברייט פֿיר טפחים פשט די סכך איז פסול און דו לייגסט די ברעטער ביי די וואנט זענען זיך די אלע ברעטער מצטרף צו פסל'ן די סוכה טאמער ס'עט אנקומען צו ד' אמות וואס טייטש מער פון ד' אמות איז דאך שוין נישט דא א דין פון דופן עקומה פסל'ט עס די סוכה און דאס פשט אז די ברעטער זענען זיך מצטרף מה שאין כן שטייט זיך לויט רבי יהודה וואס רבי יהודה האלט אז פֿיר טפחים איז נאך אלץ נישט קיין פראבלעם לשיטת רב און פארדעם האלט רבי יהודה אז ס'איז זיך נישט מצטרף ס'טייטש בעצם לויט רבי יהודה די גאנצע סוכה קען זיין געמאכט פון ברעטער. אזוי איז איין לשון דא און א ראיה וואס די גמרא האט געוואלט ברענגען צו שמואל און די פירכא וואס רב האט געזאגט פארוואס ס'איז נישט קיין ראיה. זאגט די גמרא לישנא אחרינא, א צווייטע לשון, א ראיה צו שמואל פון די ברייתא אבער א צווייטע סארט ראיה, און די זעלבע זאך לאמיר זעהן וואס איז די פירכא פון רב איז אזוי לישנא אחרינא איז בשלמא לשמואל, גאנץ גוט לויט שמואל שטימט די ברייתא זייער גוט, דאמר שמואל זאגט דאך בשאין בהן ארבעה מחלוקת אבל יש בהן ארבעה דברי הכל פסולה, לויט שמואל מער פון פיר טפחים איז יעדער מודה ס'פסול און מחלוקת איז נאר ביי דריי א האלב. אויב אזוי, איז וואס איז די מחלוקת דא צווישן ר' מאיר ר' יהודה אין די ברייתא? די מחלוקת איז, מאי מצטרפין מצטרפין לארבע אמות מן הצד, וואס טייטש לויט די גירסא ווייסט שוין די גמרא גראד אז מען רעדט דא ביי די זייט פון די סוכה נישט פון אינמיטן, און ממילא איז מען מפרש די ברייתא אזוי, דא רעדט מען פון ברעטער וואס איז ברייט דריי האלב טפחים, וואס לויט ר' יהודה איז דאס כשר'ע סכך, לויט ר' מאיר איז דאס פסול'ע סכך, און ממילא אז מען לייגט די ברעטער ביי די זייט פון די סוכה לעבן די וואנט, לויט ר' יהודה אין מצטרפין ס'פסל'ט נישט די סוכה, און לויט ר' מאיר איז עס מצטרפין, וואס טייטש ס'פסול'ע סכך, במילא טאמער עס וועט צוקומען צו פיר אמות מער פון פיר אמות איז שוין נישט דא קיין דופן עקומה איז די סוכה פסול, שטימט זייער גוט די ברייתא, אלא לרב, אבער לויט רב וואס רב זאגט אז די מחלוקת איז ביי גרעסער פון פיר אבער ווייניגער פון פיר טפחים איז יעדער מודה ס'כשר, איז בשלמא לר' מאיר, גאנץ גוט לויט ר' מאיר, וואס ר' מאיר זאגט מצטרפין, מאי מצטרפין? מצטרפין לארבע אמות מן הצד. אזוי ווי מ'האט שוין פריער בעצם מבאר געווען. לויט ר' מאיר שטימט זייער גוט. ס'רעדט זיך דא ברעטער וואס איז ברייט פֿיר טפחים. לויט ר' יהודה איז עס סתם אזוי כשר'ע סכך. אבער לויט ר' מאיר איז עס פסול'ע סכך, און ממילא מ'לייגט עס ביי די זייט, איז זיך עס מצטרף צו פסל'ען די סוכה טאמער ס'וועט צוקומען מער פון פֿיר אמות. אלא לר' יהודה דאמר אפילו יש בהן ארבעה כשרה. אבער לויט ר' יהודה, אז דער גאנצער סכך דא איז כשר'ע סכך, ווייל ר' יהודה האלט אפילו גרעסער פון פֿיר איז אויך כשר. מאי אין מצטרפין? און ווי פאסט דא א לשון אין מצטרפין? וואס טייטש אין מצטרפין? קנים בעלמא נינהו! ס'איז פשוטע סכך! און ממילא קען מען צודעקן די גאנצע סוכה מיט דעם! ווי קומט דא אריין די לשון פון אין מצטרפין? און בעצם האט מען שוין אויסגערעדט די קשיא ווען מ'האט געלערנט די ברייתא, און די אחרונים שטעלן זיך, ווי קומט אריין די קשיא דווקא לויט רב? בעצם די קשיא איז אויך אויף שמואל, די קשיא איז אויך אין די פריערדיגע גירסא, די אחרונים רעדן שוין ארום אויף דעם. אבער על כל פנים די גמרא וויל פארשטיין ווי פאסט דא א לשון פון אין מצטרפין, ענטפערט די גמרא, איידי דקאמר רבי מאיר מצטרפין, אמר רבי יהודה אין מצטרפין, אין הכי נמי, ס'פאסט בעצם נישט דא א לשון ביי רבי יהודה פון אין מצטרפין, ווייל ווי קומט דא אריין צירוף ס'פשוט כשר'ע סכך, נאר וואס דען, היות וואס רבי מאיר זאגט מצטרפין, אז די פסול'ע סכך איז זיך מצטרף צו פסל'ען די גאנצע סוכה, נוצט שוין אויך רבי יהודה א לשון פון אין מצטרפין, אבער אין הכי נמי, ס'נישט א מדויק'דיגע לשון. זאגט די גמרא ווייטער יעצט, תניא כוותיה דרב, תניא כוותיה דשמואל. מען האט בפירוש געזעהן א ברייתא כשיטת רב, און מען האט בפירוש געזעהן א ברייתא כשיטת שמואל. תניא כוותיה דרב אונז האבן א ברייתא כשיטת רב? זאגט די ברייתא אזוי, סיככה בנסרים של ארז, שאין בהן ארבעה, טאמער מען האט צוגעדעקט א סוכה אין נסרים של ארז, דאס איז ברעטער פון א טענענבוים, וואס טייטש, ברעטער פון האלץ, וואס איז קלענער פון פֿיר טפחים, דברי הכל כשרה, איז יעדער מודה ס'כשר, יש בהן ארבעה, טאמער ס'איז ברייט פֿיר טפחים, דארט ר' מאיר פוסל ור' יהודה מכשיר, דארט איז די מחלוקת ר' מאיר ר' יהודה, וואס קודם כל זעהן מיר דא אין די ברייתא בפירוש כשיטת רב, ברענגט עס די גמרא אבער אויך די המשך הברייתא, אמר ר' יהודה, ר' יהודה האט געזאגט צו ר' מאיר, כ'האב א ראיה צו מיין שיטה, אז א ברעט פון פיר איז אויך נישט קיין פראבלעם, זאגט ר' יהודה ווייל מעשה בשעת הסכנה איז געווען א מעשה בשעת הסכנה, די רוימישע מלכות האט גוזר געווען א גזירה אין ארץ ישראל מען זאל נישט היטן קיין מצות און ממילא האט מען נישט געקענט בויען געהעריגע סוכות, איז געווען יענע תקופה שהביאנו נסרים שהיו בהן ארבעה אז זיי האבן געברענגט אזעלכע ברעטער וואס זענען ברייט פיר טפחים צוצודעקן די סוכה, וסיככנו על גבי מרפסת וישבנו תחתיהן אזוי האט מען צוגעדעקט די סוכות, די גוים האבן נישט געכאפט אז דאס איז א סוכה ווייל ס'האט געהאט אזעלכע ברעטער אויף דעם ס'האט אויסגעזען ווי א חלק פון שטוב, און אזוי האט מען געזעצט אין די סוכה, ממילא זאגט ר' יהודה, זעהסט דאך אז א ברעט וואס איז ברייט פֿיר איז כשר בעצם, ווייל חכמים האבן נישט מוחה געווען אויף דעם, אמרו לו, האבן זיי געזאגט דארט צו ר' יהודה ניין ס'איז נישט קיין ראיה משם ראיה, אין שעת הסכנה ראיה, ס'איז נישט קיין ראיה פון א שעת הסכנה, קען זיין בשעת הסכנה האבן חכמים נישט מחמיר געווען מ'האט נישט גוזר געווען די גזירת תקרה, אבער סתם אזוי איז א ברעט פון פיר יא א פראבלעם, ברענגט יעצט די גמרא א ברייתא כשיטת שמואל, תניא כוותיה דשמואל, זאגט די ברייתא, סיככה בנסרים של ארז שיש בהן ארבעה דברי הכל פסולה, יעדער איז מודה אז א ברעט פון פיר איז פסול, וואס דאס איז כשיטת שמואל, אין בהן ארבעה, ווייניגער פון פיר ס'טייטש דריי א האלב, דארט איז דא א מחלוקת ר' מאיר פוסל ור' יהודה מכשיר, אז ר' מאיר איז פוסל ר' יהודה מכשיר קודם כל זעהן מיר קלאר ווי שמואל ברענגט יעצט אבער די גמרא די המשך הברייתא אז ומודה ר' מאיר שאם יש בין נסר לנסר כמלא נסר שמניח פסל ביניהם וכשרה אז טאמער ס'איז דא צווישן יעדע ברעט די שיעור פון די ברעט אליין איז טאמער מ'לייגט דארט כשר'ע סכך איז די סוכה כשר און רש"י רעדט דא אויס וואס רעדט מען דא פון וועלכע ציור רעדט זיך דא איז רש"י ברענגט אין די המשך די גמרא אין דף י"ח ברענגט טאקע די ברייתא אז טאמער מ'דעקט צו א סוכה מיט נסרים מיט ברעטער וואס בעצם די ברעטער זענען פסול, און צווישן יעדע ברעט איז דא אויך א שיעור פון א ברעט און מען דעקט צו דארט צווישן די ברעטער דעקט מען צו מיט כשר'ע סכך איז די סוכה כשר, און די גמרא דארט זעצט איין די ברייתא אזוי אז דא רעדט זיך ביי א ציור פון א סוכה וואס איז ברייט אכט אמות, אכט אמות צוזאמען איז אכט און פערציג טפחים, יעצט אזוי, דא גייט א מענטש און ער הייבט אן ביי די רעכטע וואנט, לאמיר זאגן ס'איז דא דריי ווענט, א וואנט קעגן איבער און א וואנט פון די רעכטע זייט א וואנט פון די לינקע זייט הייבט ער אן ביי די רעכטע וואנט אזוי קודם לייגט ער א ברעט פון פֿיר טפחים וואס דאס איז פסול'ע סכך און נאכדעם פֿיר טפחים כשר'ע סכך נאך א ברעט פֿיר טפחים פסול'ע סכך און נאכאמאל פֿיר טפחים כשר'ע סכך יעצט א דריטע ברעט פֿיר טפחים פסול'ע סכך ס'טייטש צוזאמען האמיר דא דריי ברעטער פון פסול'ע סכך און צווישן דעם צוויי ליידיגע רווחים פון כשר'ע סכך, צוזאמען איז דאס פינף מאל פיר טפחים, וואס צוזאמען איז דאס צוואנציג טפחים, ס'טייטש די ערשטע צוואנציג טפחים פון די רעכטע זייט איז פיר טפחים פסול פיר טפחים כשר, פיר טפחים פסול פיר טפחים כשר, דאס איז ביי די רעכטע זייט, די זעלבע זאך וועט ער מאכן ביי די לינקע זייט, ס'טייטש אויך צוואנציג טפחים פון די לינקע זייט איז אויך אויף די סדר, פיר פסול פיר כשר, פיר פסול פיר כשר, קומט אויס, די גאנצע סוכה, די ברייט פון די גאנצע סוכה, איז אַכט און פֿערציק טפחים, צוואנציג טפחים פון די זייט, און צוואנציג טפחים פון די זייט, איז אנגעפילט מיט פסול כשר, פסול כשר, פסול כשר, זאגט אויף דעם דארט די גמרא, אז דאס זאגט די ברייתא דא, אז די סוכה, איז כשר וואו איז עס כשר אינדערמיטן? ס'טייטש די אכט טפחים אינדערמיטן, ס'דאך אכט און פערציג טפחים די גאנצע, נעמסט אראפ צוואנציג פון דא און צוואנציג פון דא איז פערציג, בלייבט נאר איבער אכט, ס'טייטש אכט טפחים אינדערמיטן, טאמער מניח פסל ביניהם, מ'האט געלייגט כשר'ע סכך אויף די מיטלסדיגע אכט טפחים, איז עס כשר. פארוואס איז עס כשר? אונז האמיר דאך שוין געזען אז אז מ'לייגט פסול'ע סכך פון פיר טפחים אינמיטן א סוכה די גאנצע סוכה פסל, און פארוואס איז דא כשר? איז פשט איז ווייל מ'האמיר דאך אויך געזעהן אז ווי לאנג מ'לייגט עס לעבן א וואנט די פסול'ע סכך איז דא ביז פֿיר אמות ווייל ס'איז דאך דא א דין פון דופן עקומה און ממילא דא אויך צוואַנציק טפחים וואס איז דא דא פסול כשר פסול כשר פסול כשר די צוואַנציק טפחים איז דאך ווייניגער פון פֿיר אמות ס'איז דאך דריי אמות מיט צוויי טפחים און ממילא קוקט מען אן די ביידע זייטן ווי א דופן עקומה איז די אכט טפחים אינדערמיטן איז א כשר'ע סוכה, און דאס זאגט דא די ברייתא אז אפילו ר' מאיר וואס ר' מאיר איז מחמיר און ר' מאיר האלט אז א ברעט משל פון דריי האלב איז א פראבלעם, ר' מאיר איז דער מחמיר, איז ער נאכאלץ מודה דא אז די אכט טפחים אינדערמיטן איז כשר, פארוואס ווייל ס'איז דא א דין פון דופן עקומה, און די זעלבע זאך ומודה רבי יהודה, רבי יהודה דער מיקל איז אויך מודה, שאם נתן עליה נסר שהוא רחב ארבעה טפחים כשרה ואין ישנין תחתיו והישן תחתיו לא יצא ידי חבותו, אז טאמער מ'וועט נעמען א ברעט פון פיר טפחים וואס דאס איז א פראבלעם, אבער מ'לייגט עס ביי די זייט פון די סוכה, וואס דעמאלטס איז נישט קיין פראבלעם, דעמאלטס האט מען ביז פיר אמות, איז אין הכי נמי די סוכה איז כשר, אבער איינער וואס שלאפט אונטער די ברעט, איז אוודאי נישט יוצא די מצוה פון סוכה. און ווייטער, די עיקר נקודה דא איז נישט אז דווקא לויט רבי יהודה, די זעלבע זאך די עיקר נקודה פון פריער איז אויך נישט דווקא לויט רבי מאיר, נאר די נקודה איז ר' מאיר דער מחמיר איז אויך מודה צו די קולא און ר' יהודה דער מיקל איז אויך מודה צו די חומרא אז מען טאר נישט שלאפן אונטער א ברעט וואס איז פסול אפילו די רעשט פון די סוכה איז כשר זאגט די גמרא ווייטער איתמר מ'האמיר געלערנט איז אזוי ביז יעצט האט מען זיך דן געווען אויף כל מיני ברעטער וואס איז פסול האט מען געזען א מחלוקת רב און שמואל א מחלוקת ר' מאיר ר' יהודה אבער לאמיר זאגן מען רעדט דא פון א ברעט וואס איז ברייט פיר טפחים וואס לויט שמואל איז דאך עס פסול לויט יעדעם איז אזא סארט ברעט איז טאקע ברייט פיר טפחים אבער ווי דיק איז עס? ס'דיק לאמיר זאגן א טפח, אדער צוויי טפחים, דריי טפחים, לאמיר זאגן אונז וועמיר אנכאפן אז ס'איז דיק א טפח, איז יעצט וואס איז טאמער הפכן על צידיהן, מ'האט עס איבערגעדרייט אויף די דיקקייט, וואס טייטש די ברעט איז טאקע ברייט פֿיר טפחים, אבער נישט די פֿיר טפחים ליגט אויף די סוכה, נאר די דיקקייט פון די ברעט ליגט אויף די סוכה, וואס טייטש טאמער איינער זיצט אין די סוכה קוקט ארויף זעט ער א ברעט וואס איז נאר ברייט א טפח, איז רב הונא אמר, רב הונא זאגט די סוכה איז פסולה, די סוכה איז פסול. אפילו טאקע די ברעטער ליגן נישט אויף די ברייט, נאר ס'ליגט אויף די דיקקייט איז נאך אלץ פסול. רב חיסדא ורבה בר רב הונא אמרי כשרה, רב חיסדא רבה בר רב הונא זאגן אז ס'איז כשר. איז אזוי, פארציילט די גמרא איקלע רב נחמן לסורא, רב נחמן איז געגאנגען צו סורא, עול לגביה רב חיסדא ורבה בר רב הונא, איז רב חיסדא רבה בר רב הונא וואס זיי האבן געהאלטן אז איבערגעדרייטע ברעטער זענען כשר, זענען אריין צו רב נחמן. אמרי ליה, האבן זיי אים געפרעגט די שאלה, הפכן על צידיהן מהו, וואס איז די דין טאקע אז מ'דרייט איבער די ברעטער אויף די זייט אויף די דיקקייט? אמר להו, האט רב נחמן זיי געזאגט פסולה. ס'איז פסול. ווייסט פארוואס? זאגט ר' נחמן א טעם, ווייל נעשו כשפודין של מתכת, ס'ווערט אזוי ווי א שטעקן פון אייזן, ס'טייטש אז אוודאי טאר מען נישט צודעקן א סוכה מיט אייזענע שטעקענעס, פארוואס? ווייל ס'איז מקבל טומאה, און במילא זאגט ער די זעלבע זאך די ברעטער, אין הכא נמי ווען מ'באנוצט זיך מיט די דיקקייט פון די ברעטער, נו, ס'איז נאר צוגעדעקט א טפח, אז מ'זיצט אינעווייניג זעט מען נישט מער ווי א טפח. אבער פון דעסט וועגן זאגט ער דא אז היות וואס די לענג די ברייט פון דעם ברעט איז ברייט פיר טפחים צו דריי האלב נישט קיין חילוק ס'איז ברייט אזא סארט ברייטקייט וואס מאכט אים פסול ווערט די גאנצע ברעט א פסולע סארט ברעט אזוי ווי א אייזענע שטעקן און מען טאר דאס נישט נוצן אויף צוצודעקן א סוכה אזוי האט ר' נחמן זיי געפסקנט אמר להו רב הונא האט רב הונא וואס רב הונא האט לכתחילה געזאגט אז ס'איז פסול ער איז געגאנגען צו רב חיסדא און צו רבה בר רב הונא און ער האט זיי געזאגט לא אמרי לכו אמרו כוותי, האב איך ענק דען נישט געזאגט אז עטס זאלטס פסק'נען ווי מיר? פארוואס האט עטס נישט לכתחילה געפסק'נט ווי מיר וואס איך האב געזאגט אז פסול? אמרי ליה, האבן זיי אים געענטפערט, ומי אמר לן מר טעמא ולא קבלינן מיניה, האסט דאך נישט מסביר געווען דיין טעם, יעצט איז מען געגאנגען צו ר' נחמן מען האט אים געפרעגט, ר' נחמן האט אונז געזאגט פסול אבער מיט א טעם, אונז האמיר אים פארשטאנען, אבער ווען דו וואלסט לכתחילה געזאגט דיין טעם, וואלטן אונז אוודאי מודה געווען צו דיר. אמר להו, האט רב הונא זיי געזאגט, ומי בעיתו מינאי טעמא ולא אמרי לכו, עטץ האטס מיר דען געבעטן א טעם? ווען עטץ וואלטס מיר געבעטן א טעם וואלט איך ענק געזאגט די טעם, וואלט עטץ געקענט צוריק ציען ס'טייטש עטץ וואלט געדארפט פרעגן דעם טעם איידער עטץ קריגט זיך מיט מיר. זאגט די גמרא יעצט, לימא מסייע ליה, לכאורה קען מען א ראיה ברענגען פון א ברייתא צו רב הונא, און צו ר' נחמן, אז טאמער מען דרייט איבער דעם האלץ איז עס נאך אלץ פסול אפילו די ברייטקייט ליגט נישט אויפן סוכה, פארוואס שטייט אין די ברייתא אזוי, אינה מחזקת כדי ראשו ורובו ושולחנו, א סוכה וואס האלט נישט ראשו ורובו שולחנו וואס טייטש א סוכה וואס איז נישט ברייט זיבן טפחים, או, אדער שנפרצה בה פירצה כדי שיזדקר בה גדי בבת ראש, אדער טאמער ס'איז דא א לאך אין די וואנט וואס איז גרעסער פון דריי טפחים, וואס דאס איז דאך די שיעור פון לבוד יזדקר בה גדי בבת ראש ס'טייטש וואס א גדי קען דארט אריבער גיין וואס דאס איז בעצם דריי טפחים און ארויף או אדער זאגט די ברייתא שנתן עליה נסר שהוא רחב ארבעה טפחים טאמער האט ער ארויף געלייגט א ברעט וואס איז ברייט פיר טפחים אויף די סוכה אף על פי שלא הכניס לתוכה אלא שלשה טפחים פסולה אפילו נאר דריי טפחים פון די ברעט ליגט אויף די סוכה איז נאך אלץ די סוכה פסול פארוואס ווייל די ברעט האט פיר טפחים. יעצט היכי דמי, ביי וועלכע ציור רעדט זיך די ברייתא, לאו כגון שהפכן על צידיהם? לכאורה וויל די גמרא זאגן די ברייתא רעדט זיך ביי א ברעט וואס די ברייטקייט פון די ברעט איז פיר טפחים, די דיקקייט פון די ברעט איז דריי טפחים, און אויף דעם זאגט די ברייתא אז טאמער נעמסטו אזא סארט ברעט, אף על פי שלא הכניס לתוכה אלא שלשה טפחים, אפילו דו באנוצט זיך נאר מיט די דיקקייט נישט מיט די ברייטקייט, איז עס נאך אלץ א פראבלעם, פארוואס? אזוי ווי מען האט פריערט געזען, ווי ר' נחמן האט מסביר געווען, ווייל נעשו כשפודין של מתכת, איז לכאורה האט מען א ראיה פון א ברייתא צו ר' נחמן צו ר' הונא, זאגט די גמרא לא, ס'איז נישט קיין ראיה, הכא במאי עסקינן דא רעדט זיך, כגון דאנחה אפומא דמטללתא, וואס טייטש דא רעדט זיך א סוכה וואס איז ברייט זיבן אויף זיבן און ס'איז נאר דריי ווענט, און כשר'ע סכך איז נאר דא פיר טפחים, פיר טפחים האט מען צוגעדעקט נארמאל מיט כשר'ע סכך, יעצט דריי טפחים איז געבליבן ליידיג, און די דריי טפחים וואס איז ליידיג, דאס איז ביים אריינגאנג צום סוכה, וואס טייטש דארט וואו עס פעלט א וואנט, דארט וואו עס פעלט די פערדע וואנט, דארט איז ליידיג סכך, דארט האט מען געלייגט א ברעט פון פיר טפחים, וואס טייטש, ס'פעלט דאך נאר דריי, אז מען האט געלייגט א ברעט פון פיר, שטעקט זיך ארויס א טפח, דעייל תלתא לגיו, ואפיק חד לבר, דריי טפחים זענען אויף די סוכה, און איין טפח שטעקט זיך ארויס אינדרויסן, דא, דהוה ליה פסל היוצא מן הסוכה, וכל פסל היוצא מן הסוכה נידון כסוכה, ס'טייטש אזוי אונז האבן שוין געהאט בעצם די דין פון פסל היוצא מן הסוכה, פסל היוצא מן הסוכה נארמאל איז א קולא אין הלכות סוכה, אז וואס? אז טאמער איינער דעקט צו נארמאל א סוכה ווי ס'דארף צו זיין, און די סוכה האט דריי ווענט, די פערדע חלק די פערדע וואנט דארט ווי ס'פעלט א וואנט, דארט שטעקט זיך ארויס די סכך מער ווי די ווענט פון די סוכה, ס'טייטש די סכך גייט ארויס, איז אפילו איינער זיצט אונטער יענע שטיקל סכך, וואס דארט איז דאך נישטא קיין ווענט ארום און ארום, ווייל דאס שטעקט זיך ארויס פון די סוכה, איז ער נאכאלץ יוצא די מצוה פון סוכה, פארוואס? ווייל ס'איז פסל היוצא מן הסוכה, א פסל היוצא מן הסוכה האט א דין פונקט ווי די סוכה אליין, ממילא קען מען דארט זיצן. דא נוצט מען די זעלבע דין לחומרא, וואס טייטש דא זאגט מען אז היות וואס שטעקט זיך דא ארויס א טפח, בין איך אויך דן דעם טפח ווי א חלק פון סוכה, ס'טייטש אזוי, בעצם, טאמער איך וואלט נישט אנגעקוקט דעם טפח, וואלט די סוכה געווען א כשר'ע סוכה, פארוואס? ווייל פיר טפחים איז צוגעדעקט מיט כשר'ע סכך, דריי, די איבעריגע דריי טפחים, איז צוגעדעקט מיט א ברעט, א ברעט פון דריי איז דאך נישט קיין פראבלעם, ובמילא א כשר'ע סוכה, אבער נאכדעם וואס כ'האב די דין פון פסל היוצא מן הסוכה כסוכה, קוק איך אן אויך די חלק וואס שטעקט זיך ארויס דא, איז פשט אז כ'קוק אויך אן די ברעט, ווי די ברעט איז א ברייטע ברעט, א ברעט פון פיר טפחים, א ברעט פון פיר טפחים איז דאך א פראבלעם, ובמילא איז טאקע די גאנצע סוכה פסול, און דאס מיינט די ברייתא צו זאגן.